אהיים קיין טרעינען נישט געגאנען, די שטעט זענען געוועזן צוהאקט, מען האט געמוזט גיין צופיס, אבער ס'האט זיך און דאס דא איין רוס האט זיך אנגעכאפט געהאט אין איינע פון אונזערע מיידלעך, די וואס האט געקאנט גוט רוסיש, די סאניע, האט ער געזאגט זי זאל בלייבן מיט אים, זאגט זי ניין זי מוז אהיים גיין זעהן ווער ס'איז געבליבן לעבן, האט ער געשאפט אונז א. א פערד האט ער געשאפט א פערד מיט א בריטשקע מען זאל פארן נו איז מען געפארן אפשר א טאג אבער אפאר שעה באלד אן אנדערער צוגענומען די בריטשקע. קודם מיר זענען באפרייט געווארן און אריינגעקומען רוסן און מען האט א רעכט פֿיר און צוואַנציק שעה צו שיסן דייטשן מ'זאל גיין, זיי האבן אונז אריינגעפירט אין א דייטש הויז, מ'געגאנען אפאר מיידלעך אריין, זיי האבן געהאט די בראונינגס, ביקסן, און מיר אריינגעקומען, ס'איז געווען אן אלט פארפאלק, און א קינד אין א וויג, און א קערידזש, האבן זיי אנגעהויבן צו וויינען, אלע האבן זיי זיך געהאט אנגעשטאכן זשעטאנען פון ראזא לוקסעמבורג, ראזא לוקסעמבורג איז געוועזן א. א קאמוניסטין, ווען זי האט דענסמאל געזאלט ווען היטלער איז געקומען צום מאכט האט זי דענסמאל געזאלט קומען צום מאכט, ווייל זענען אלע געווען אנהענגערן פון ראזא לוקסעמבורג זענען נישט געוועזן מיט היטלער און געוויינט זיי האבן געזעהן אז מען קען זיי פארטיג מאכן אבער איך האב מיך גוט אויסגעוויינט איך בין ארויס געגאנען מ'קען נישט א פרוי מ'האט נישט געקענט שיסן מ'האט נישט געקאנט אלטע מענטשן וואס אז מ'האט נישט געקענט זיי האבן אויף אונז טאקע נישט רחמנות געהאט אויף אונזערע אלטע מענטשן אויף אונזערע קינדער.

מ'האט געגעסן, בין איך קראנק געווארן פון די לאטקעס, איך אנגעהויבן צו יאגן, איז די סאניע טאקע די ליטוואטשקע געלאפן צו די רוסן, צו אפיצירן האט דארט מיר געבעטן א רייז און זי געקריגן, מען האט אפגעקאכט א רייז און כ'האב דאס געגעסן און שפעטער זענען מיר אריינגעגאנגען אין דייטשע הייזער ווי מ'האט יא געטראפן דייטשן און מ'וויל גיין אהיים, מ'האט אונז צוגעפירט מ'זאל גיין מ'זאל אויסמאכן אויסמיידן בערלין. מ'זאל נישט גיין דורך בערלין ווייל בערלין איז צוהאקט און ס'דארט אסאך טויטע ס'עט זיין טיפוס ס'עט פארשידענע קרענקייטן מ'זאל אויסמיידן בערלין און זיי האבן אונז אנגעצייכנט אויף מאפעס ווי אזוי מ'זאל אהיימגיין. ווען אונז זענען אהיימגעגאנען האט מען געהערט אין דער ראדיא אז ס'איז ענדע וואר אכטן אדער ניינטן מעי אונז האט מען נישט אונז האט מען נישט פארשטאנען זינט ס'איז מען שוין געווען באפרייט אז ס'איז נאכנישט די ענדע וואר. פאר אונז איז שוין געווען די ענדע וואר, אבער ס'איז נאך נישט געווען די ענדע וואר, וועג גייענדיג אהיים האט מען עס אויסגעפונען אז יעצט איז די ענדע וואר. און דערווייל האט מען אויסגעפונען אז ס'איז דארט א הונדערט מייל פאר פאזען גייט שוין א טרעין, מען איז שוין געגאנגען פיר וואכן אויף וועג געוועזן צרות. מיר געפארן אויף דעם בריטשקעלע וואס ער דארף, וואס איינער האט אונז געגען דער רוס, און נאכגעפארן אויף ראווערן אויף בייסיקלעך, צוויי רוסן זיי האבן מיך געוואלט אראפשלעפן, האט די מיידלעך זיך אלע ארומגעכאפט זיי האבן אונז נאך נישט געקאנט אראפשלעפן, נאכן אנדערע צוגענומען עס פערד מיטן וועגעלע, עס איז געווען צרות אויפן וועג פון די רוסן, נאכן פוילישע סאלדזשערס. אריינגעקומען אין א שטוב איז געווען פאלאקן מיט פוילישע סאלדשערס האבן זיך געלייגט מיט שיקסעס שלאפן, האב איך געזאגט צו די מיידלעך זאל זיך לייגן קאצן האט מען געהאט, מען זאל זיך לייגן און ארומכאפן איינער די צווייטע צודרוקן עס זאל מיינען עס ליגט א בוי מיט א מיידל, אזוי זענען מיר דורך געקומען די נאכט, צומארגנס זענען מיר ווייטער געגאנגען זיי זענען אויך אוועק, אבער דאך מען האט נאר געקוקט מען זאל איבערקומען בשלום די נאכט. נאכן געקומען אידישע סאלדזשערס און געקומען האבן זיי אונז געברענגט קעז קיכנס אויף שבועות און נאך אונז האט מען זייער לאנג געמוזט גיין צו זיי ווייטער צו זייערע וואו זיי האבן באלאנגט און זענען מיר געגאנען ווייטער ביז מיר זענען אריין אין א טרעין וואס איז געפארן שוין נאך פויזן פוילן. ש הונדערט קילאמעטער נעמען אריין די טרעין און אונז ווידער געוואלט אראפ נעמען פאליאקן צו די ארבעט אויך האט די סאניע געלאפן און אויפגעזוכט א רוסישן אפיציר זאגט ער אונז פארט מען דא מיט וואס די דייטשן האבן זיך אויף פארנומען פון שווערע ארבעט און די דא פאליאקן ווילן אונז אראפ נעמען האט איינס-מאל די רוסן אונז ווידער דא אפגעראטעוועט אויף איין שטעל אונז אפגעראטעוועט אויף איין שטעל מיט א צהלת ווינצער ביז מ'איז אריינגעקומען נאך פויזן האט זיך ס'הארץ געוואקסן.

און איך בין אריינגעגאנען דארט ווי ס'איז געווען אונזערע מאשינען, האט א שניידער געהאט אריינגענומען, בין איך אריינגעגאנען, האט ער מיך געפרעגט אויב איך גיי מיך באזעצן אין באלעסלאווצע, איך האב געזען די גוים וועלן מיך דארט קיין לעבעדיגע נישט ארויסלאזן, ס'זעהט די שניידערס פון זיי זענען שוין געווען געווארן היטל מאכערס, זיי האבן זיך שוין געהאט פרנסה זיי האבן איבערנומען די ביזנעס, האב איך מורא געהאט, און באלד האב איך געזאגט ניין איך גיי מיך נישט באזעצן אין באלעסלאווצע איך טוה אוועק.

און זיי נעמען זיך קידושין. און אזוי איז געווען, זי איז מיט אהין געפארן, זיי האבן אויסגעארבעט א פאס פאר מיר אויכעט, און זי איז אהיים געקומען זיי האט מיך ארויס גענומען פון די האנט. כ'בין געווען די תשע ח, האב איך געוואלט אהיים גיין די צוויי קוזינס זאלן ארויס, פאס איז נאך נישט געגאנען, און איך האב פארלאזט וואו אהין אונז פארט מען, און כ'האב דאך געמיינט אז אלטער עט צוריק קומען, כ'האב דאך אין יאנואר ווען מ'האט עוואקואירט, מ'האט זיך ארום געדרייט האט מען דאך געהערט אז זייער לאגער האט מען אויך עוואקואירט.

האב איך געוואלט אריבער גיין די גרעניץ פון די טשעכיי נאך פוילן, און ס'איז געוועזן דארט אין מעריש אסטראוו, זענען געקומען נאך מעריש אסטראוו אריין פון די פוילישע זייט, פון פויליש פון דערפער, דארט אריין צו די ארבעט, אז זיי זענען אויף די נאכט אהיים געגאנגען, האב איך געוואלט מיט אזא ארבייטער מיט אדורך גיין, איז געשטאנען א וואך. אזוי א איין מאן א סאלדזשער מיט א ביקס ער האט אנגעקוקט זיין פאס און מיין פאס ס'איז א טשעכישער פאס אז איך בין א טשעשקע וואו גייסטו דא זאג איך אין זיין דארף געפינט זיך א מענטש וואס איז געווען מיט מיין מאן צוזאמען אין א לאגער וויל איך גיין געוואר ווערן וואו מיין מאן איז נישט אהיים געקומען דו וועסט נישט גיין.

און דארט איז געוועזן אנקל סיימאן האט געהאט באקאנטע וואס זענען געוועזן אין די טשעכישע ארמעי און זאגט זאגט בלייב נישט ביי די רוסן צי ארויס מיט די אמעריקאנער צי אוועק נאך אמעריקא דארט געווען א קאזין פון אנקל סיימאן'ס פרוי און מ'איז ארויס פון פון די טשעכיי נאך דייטשלאנד מ'האט געוויסט אז פון דייטשלאנד וועט מען קענען ווייטער עמיגרירן פון אוועק.